בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף יב, מען הייבן אן דף יב עמוד א', אַכצן שורות פון אויבן, אמר רב לילי בר ממל, אמר מר עוקבא, אמר שמואל, האט ער געזאגט אזוי, צרת ממאנת אסורה, די צרה פון א ממאנת איז אסור, וואס מיינט ער צו זאגן? איז אזוי, אונז האבן שוין געזען וואס מיינט דאס א ממאנת, איז נארמאל ווייסט מען אז א קטנה קען א טאטע מקדש זיין? א טאטע קען אוועקגעבן זיין טאכטער און מקבל זיין קידושין פאר זיין טאכטער וואס איז נאך א קטנה, אבער טאמער די טאטע איז געשטארבן איז דאך נישט דא מן התורה א צווייטער וואס וואס קען דאס טון וואס האט די כח, חזל האבן געגעבן די כח פאר די ברידערס, פאר די מאמע, מען האט נישט געוואלט די מיידל זאל זיין הפקר'דיג, האט מען אויך געגעבן א כח איר מקדש צו זיין, אבער היות עס איז נאר א דרבנן'דיגע קידושין, האבן חכמים איר אויך געגעבן א כח צו געבן א מיאון, צו זאגן מיאון. ס'טייטש זי קען ממאן זיין, זי קען זאגן איידער זי ווערט א גדולה, קען זי זאגן איך וויל נישט דעם מאן, נאכדעם וואס מען האט איר חתונה געמאכט, און זי דארף נישט קיין גט, זי קען אוועק וואקן, ס'האט זיך געענדיגט די גאנצע מעשה, דאס טייטש מיאון, יעצט זאגט דא שמואל א דין אזוי, טאמער, לאמיר זאגן אונז עמיר אנכאפן א דוגמא, ס'דא ברידערס ראובן שמעון לוי יהודה, שמעון האט געווען חתונה געהאט צו אפאר פרויען, איינע פון די פרויען איז געווען א קטנה, און מען רעדט דא א קטנה וואס ער האט מקדש געווען מדרבנן, וואס איר מאמע, איר שוועסטער, האבן איר מקדש געווען, ס'איז אויך דא אן אופן וואס די טאטע קען עס טון מ'עט באלד זען, זי איז א קטנה. יעצט איז שמעון געשטארבן, איז די אלע פרויען זיינע, און אויך די קטנה, מען וועט רופן די קטנה רחל, איז אלע זענען יעצט געפאלן פאר יבום, ס'טייטש איינע פון די אנדערע ברודערס, ראובן, לוי, יהודה, איינער דארף מייבם זיין אדער חולץ זיין איינע פון די פרויען, איז. ראובן האט געוואלט מייבם זיין דעם רחל, אבער רחל האט ממאן געווען, וואס טייטש, ווילאנג שמעון וואלט געלעבט וואלט דאך רחל געקענט ממאן זיין שמעון, יעצט איז זי ממאן דאס ברודער, זי איז ממאן ראובן, זאגט שמואל אז נישט נאר ס'העלפט דעם מיאון טאקע און ראובן טאר נישט מייבם זיין, נאר דער מיאון העלפט אויך פאר אלע צרות, וואס טייטש אלע אנדערע פרויען פון שמעון עט מען אויך נישט מייבם זיין? און די גמרא פרעגט צו וועם רעדט שמואל, למאן אילימא לאחים, טאמער מען רעדט פון אלע ברידערס, וואס טייטש ברגע וואס רחל איז ממאן ראובן איז לוי ויהודה אלע אנדערע ברידערס קיינער מער נישט מייבם קיינע פון די פרויען, דאס זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ווייל השתא היא גופה שריא, דאמר שמואל מיאנה בזה, מותרת בזה, צרתה מיבעיא, ס'טייטש שמואל זאגט אויף א צווייטע פלאץ אז אפילו ביי אזא אן אופן וואס רחל איז ממאן ראובן, קען יעצט לוי לאמיר זאגן א צווייטע ברודער יהודה קען מייבם זיין רחל אליין, דהיינו אז ווען רחל איז ממאן ראובן איז די איינציגסטע וואס האט יעצט א פראבלעם איז ראובן, די אנדערע ברודערס נישט, און ממילא פארשטייט זיך אז די אנדערע פרויען עלן זעכער נישט האבן א פראבלעם מיט די אנדערע ברידערס אלא נאר, נאר אוואדע צו וועם האט שמואל גערעדט? וואס האט שמואל געמיינט? לדידיה, פאר ראובן אליין, דהיינו אז נישט נאר ראובן טאר נישט מייבם זיין רחל, נאר אלע אנדערע פרויען, אלע אנדערע צרות, טאר ראובן אויך נישט מייבם זיין, אבער די אנדערע ברידערס עלן אוואדע מעגן מייבם זיין, סיי רחל און סיי די אנדערע צרות. פרעגט די גמרא, ומאי שנא ממאנת דשריא לאחין דלא עבדא בהו מעשה, ס'טייטש די גמרא וויל פארשטיין באמת וואס איז פשט פון די מימרא פון שמואל, זאגט די גמרא זיי מיר מסביר, וואס איז די הסבר אז נאכדעם וואס רחל איז ממאן ראובן מעג יעצט לוי גיין מייבם זיין, וואס איז די הסבר, איז די הסבר לכאורה גאר פשוט, ווייל פארוואס נישט, סך הכל האט רחל ממאן געווען ראובן, וואס האט לוי איינגעשטעקט מיט דעם לוי קען ווייטער מייבם זיין, די סברה זאגט אזוי, אבער זאגט די גמרא ניצט די זעלבע סברה, צרה נמי לא עבדא בהו מעשה, ניצט די זעלבע סברה אויף די צרות, וואס טייטש איך פארשטיי טאקע אז ווען רחל איז ממאן ראובן קען איר יעצט ראובן נישט מייבם זיין, אבער פארוואס זאל ראובן נישט קענען מייבם זיין איינע פון די אנדערע צרות? וואס איז די פראבלעם? זי איז נישט קיין ערווה, זי האט ממאן געווען, איר העט מען נישט מייבם זיין, אבער וואס איז די פראבלעם מיט די אנדערע? ענטפערט די גמרא, ס'איז טאקע נישט קיין דאורייתא'דיגע פראבלעם, ס'איז א דרבנן'דיגע פראבלעם, גזירה משום צרת בתו ממאנת, ס'איז דא א גזירה אלס צרת בתו ממאנת, וואס איז צרת בתו ממאנת? איז אזוי, אונז האבן דא צוויי ברידערס ראובן און שמעון, שמעון גייט און ער האט חתונה מיט ראובן'ס טאכטער, ראובן'ס טאכטער איז א קטנה, שמעון האט חתונה מיט איר מיט אזא דרבנן'דיגע קידושין, איי וויאזוי? אונז האבן דאך געשמועסט אז ווען די טאטע מאכט חתונה די טאכטער איז עס דאורייתא'דיג, ס'איז נישט דרבנן'דיג, דארט איז נישט דא קיין מיאון, נאר וואס דען ווי רשי איז מסביר, דא רעדט זיך א ציור אז דער טאטע ראובן האט שוין חתונה געמאכט אמאל זיין טאכטער, און די טאכטער האט ממש חתונה געהאט, ס'טייטש ער האט איר מקדש געווען, און צום סוף האט זי חתונה געהאט, זי האט זיך ארויסגעצויגן פון טאטן אין שטוב, זי איז אינגאנצן ארויס פון רשות פון טאטן, און יעצט איז איר מאן געשטארבן, אדער זי האט זיך גע'גט, איז דא גייט זי נישט צוריק צום טאטן אין רשות, ס'הייסט די טאטע קען איר נישט נאכאמאל מקדש זיין דאורייתא'דיג, איז פאר אזא טאטע האבן די חכמים אויך געגעבן א כח צו מקדש זיין די טאכטער אבער א דרבנן'דיגע קידושין איז טאקע אזוי איז דא געווען שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס טאכטער די קטנה און חוץ דעם האט ער געהאט נאך א פרוי א צרה יעצט איז שמעון געשטארבן וואס פאלט יעצט פאר ראובן סיי זיין טאכטער די קטנה און סיי די צרה יעצט גייט די טאכטער די קטנה און זי איז ממאן איר טאטע איז די דין איז אז די טאטע איז נישט מייבם די צרה. וואס גייט דא פאר? לכאורה איז עס א פשוט'ע ציור פון בתו, איז אוודאי נישט אזוי, ווייל ווי מ'העט שוין זעהן אז ווען א מיידעלע ווען א קטנה איז ממאן איז נישט פשט זי איז ממאן די יבם, ס'איז נישט פשט כאילו זי האט זיך אפגעטיילט פונעם יבם, אליבא דאמת ווען א מיידל איז ממאן איז זי ממאן איר ארגינעלע מאן, זי זאגט אפ דעם ארגינעלע מאן אלעס ווערט בטל ומבוטל. און ממילא בעצם דא ביי אונזער ציור, ראובן און שמעון, שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס טאכטער דרבנן'דיג און געשטארבן, יעצט אז זי איז ממאן איר טאטע, איז פשט אז איר גאנצע האבן חתונה געהאט מיט שמעון, אלעס איז בטל, כאילו זי האט קיינמאל נישט חתונה געהאט מיט שמעון, און ממילא מן התורה בעצם וואלט יא ראובן געדארפט מייבם זיין די צרה, די אנדערע פרוי, פארוואס נישט? זיין טאכטער איז בעצם נישט געפאלן פאר אים ווייל זיין טאכטער האט זיך ארויסגענומען פון די בילד, פון דעסט וועגן האבן חזל גוזר געווען אז נישט אז דער ראובן זאל נישט מייבם זיין די צרה פארוואס וועלן מיר באלד זען ווייל סקוקט נישט אויס גוט, און במילא האט מען שוין אויכעט גוזר געווען אז אלעמאל וואס סאיז דא א ממאנת, נישט ביי א טאטע מיט א טאכטער נאר יעדע מאל א ציור וואס מען האט פריערט געהאט, ראובן שמעון לוי יהודה, שמעון האט פארצופאל געהאט א פרוי א קטנה, און זי איז ממאן ראובן, קען יעצט ראובן נישט מייבם זיין נישט איר און נישט די צרות, אלס גזירה משום צרת בתו ממאנת, וואס צרת בתו ממאנת אליין איז בעצם אויך א גזירה וואס מ'וועט באלד זען. פרעגט יעצט די גמרא, אזוי? וצרת בתו ממאנת מי אסירא? האסט אראפגעלייגט אזא טרוקענע כלל אז צרת בתו ממאנת איז א פראבלעם, און אויף דעם פרעגט די גמרא והתנן פון אונזער משנה, ס'איז געשטאנען ביי אונזער משנה, וכולן אם מתו או מיאנו, צרותיהן מותרות. ס'טייטש די משנה האט געזאגט אז ביי די אלע פופצן ערוות, טאמער מתו, ס'טייטש טאמער די ערוה איז געשטארבן ווען די מאן האט געלעבט, למשל ראובן שמעון, שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס טאכטער, און די טאכטער איז געשטארבן און נאכדעם איז שמעון געשטארבן, און די זעלבע זאך טאמער ס'איז געווען א מיאון, אזוי שטייט אין די משנה, איז די דין איז אז ראובן העט מעגן מייבם זיין די אנדערע פרויען, פארוואס? ווייל די ערוה איז קיינמאל נישט געפאלן פאר אים, יעצט דמיאנה במאן, ס'איז איינע פון די זאכן וואס די משנה האט געזאגט או מיאנו, וואס מיינט מיאנו, וועם האט זי ממאן געווען, אילימא דמיאנה בבעל, עסטו וועלן זאגן זי האט ממאן געווען איר מאן, וואס טייטש א ציור ראובן שמעון לוי יהודה, שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס טאכטער, און די טאכטער האט ממאן געווען שמעון, און נאכדעם איז שמעון געשטארבן, עסטו וועלן זאגן דאס מיינט עס, קען דאך נישט זיין זאגט די גמרא ווייל היינו גרושה, דאס איז דאך די זעלבע זאך ווי א גרושה, ס'טייטש שמעון האט זיך געגט פון איר, אדער איז זי געשטארבן, אדער ממאן געווען, איז אלץ די זעלבע געדאנק, אלא לאו, נאר אוודאי וואס מיינט די משנה מיאנו, ביבם, ס'טייטש דער ציור, שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'ס טאכטער, און שמעון איז געשטארבן, און יעצט די טאכטער גייט, זי איז ממאן ראובן איר טאטן, איז ביי דער ציור זאגט די משנה, אז צרותיהן מותרות, אז ראובן מעג יעצט גיין און מייבם זיין די צרות, איז זעהן מיר דאך דא בפירוש אז בתו ממאנת איז נישט קיין שום פראבלעם אז מען האט חתונה מיט צרות אז מען איז מייבם צרות, זאגט די גמרא לא, ס'איז נישט ריכטיג, לעולם בבעל, ותרי גווני גירושין, ס'הייסט וואס האסטו מיר געפרעגט אז קען נישט זיין אז די מיאון איז געווען אויפן מאן אויף שמעון, ס'איז יא,

אזוי ווי מען האט געשמועסט ברגע וואס א קטנה איז ממאן, איז נישט פשט אז זי איז נאר ממאן דעם יבם, נאר ס'איז פשט זי איז ממאן איר ארגינעלע מאן, זי מאכט כאילו ס'וואלט גארנישט געווען דא, כאילו ס'איז בכלל נישט געווען קיין פרוי דא, אויב אזוי, אויב זי האט אינגאנצן עוקר געווען אלעס, איז פארוואס טאקע זאל איר טאטע נישט קענען מייבם זיין איינע פון די צרות, זי איז דאך אינגאנצן ארויס פון די בילד דא. ענטפערט די גמרא, משום דתני רמי בר חזקל, ס'טייטש מיר זעהן א ברייתא פון רמי בר חזקל, וואס מיט די ברייתא וועט מען פארשטיין, דתני רמי בר חזקל, מיאנה בבעל מותרת לאביו, ביבם אסירה לאביו, וואס טייטש אזוי, דא רעדט מען נישט פון קיין ציור פון קיין טעכטער, מען רעדט א פשוט'ע ציור, לאמיר נעמען א מענטש לאמיר אים רופן חזקל, חזקל האט חתונה געהאט מיט א קטנה, וואס די ברידערס אירע האבן איר חתונה געמאכט, ס'טייטש א דרבנן'דיגע קידושין, יעצט די קטנה געפעלט נישט חזקל, זי איז ממאן, זי וואקט ארויס, זאגט. רמי בר חזקל אז חזקל'ס טאטע, מיר רופן חזקל'ס טאטע משה, משה מעג יעצט נעמען דאס מיידל חתונה האבן מיט איר, איי מען טאר דאך נישט חתונה האבן מיט א שניר, פון דעסט וועגן, דאס מיינט מיאון, זי האט ממאן געווען איר מאן, פשט אויס, למפרע, די גאנצע זאך בטל ומבוטל, און ממילא איז זי קיינמאל נישט געווען משה'ס שניר, משה קען איר חתונה האבן יעצט מיט דאס מיידעלע, וואס איז אבער טאמער חזקל איז געשטארבן, און די ברודער האט געוואלט מייבם זיין, יעצט האט די מיידעלע ממאן געווען די ברודער, זי האט נישט ממאן געווען חזקל, זי האט ממאן געווען די ברודער, איז ווי אונז האמיר געשמועסט אז בעצם ס'איז די זעלבע זאך, אלעס ווערט אויס בטל מבוטל כאילו לא היה, און בעצם וואלט מען אויך געדארפט יעצט זאגן אז משה זאל קענען חתונה האבן מיט דאס מיידל, פון דעסטוועגן זאגט רמי בר חזקאל ס'איז נישט אזוי פארוואס? ווייל ווי לאנג חזקאל וואוינט מיט דאס פרוי מיט דאס מיידל ווייסט יעדער איינער אז דאס איז א דרבנן'דיגע חתונה, ס'קוקט אויס דרבנן'דיג, יעדער ווייסט, יעדער האלט מיט, און ברגע וואס זי איז ממאן ווייסט יעדער איינער וויאזוי דאס ארבעט, וויאזוי די שפיל איז געשען, אז אלעס איז בטל ומבוטל, און ממילא יעצט אז משה וועט גיין חתונה האבן מיט איר, קיינער וועט נישט קרומען מיט די נאז, יעדער וועט וויסן פונקט וואס ס'איז געווען. אבער, ברגע וואס חזקאל שטארבט, איז בעצם מן התורה, איז דאך אלעס דרבנן'דיג דא, מן התורה דארף מען איר נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין, ס'איז אלעס דרבנן'דיג, פון דעסטוועגן, גייט מען דא א טראט ווייטער, ס'טייטש, ווילאנג חזקאל האט געלעבט, האט מען ווי מ'זאגט מ'האט געשפילט הויז, ס'האט אויסגעזען כאילו ס'איז א חתונה, יעצט אז ער שטארבט, נעמט מען דעם שפיל א טראט ווייטער, מען דארף שוין יבום, מען דארף חליצה, דא מענשטן הייבן שוין אן טראכטן אה, אפשר איז דאס נישט געווען אזא דרבנן'דיגע חתונה, אפשר איז עס יא געווען דאורייתא'דיג, ס'קוקט שוין אויס מער אמת'דיג, און ממילא דא אז זי איז ממאן, ווייסט נישט די עולם אז אלעס ווערט בטל למפרע, ס'קוקט אויס אז זי איז טאקע געווען א פרוי פון דעם מאן, יעצט אז משה וועט גיין חתונה האבן מיט איר, קוקט עס אויס ווי ער וואוינט מיטן שניר, דאס האבן חז"ל נישט געלאזט. אזא כלל זאגט רמי בר חזקל. אלמא, זעהן מיר פון די ברייתא פון רמי בר חזקל, אז משעת נפילה נראית ככלתו, ברגע וואס ס'איז דא דא א נפילה וואס זי פאלט ליבום, קוקט זי שוין אויס א עכטע שניר, הכא נמי, און ממילא זאגט די גמרא דא אויכעט, משעת נפילה נראית כצרת בתו, וואס טייטש, ביי אונזער מעשה, ראובן, שמעון, צוויי ברידערס, ראובן'ס טאכטער האט חתונה געהאט מיט שמעון און שמעון איז געשטארבן, איז טאמער די טאכטער וואלט ממאן געווען שמעון ווען ער וואלט נאך געלעבט, וואלט יעדער פארשטאנען וואס איז דא פארגעגאנגען, און טאקע ווען שמעון וואלט געשטארבן, וואלט ראובן אוודאי מייבם געווען די צרה, נאר וואס, היות וואס ס'איז נישט געשען, און שמעון איז געשטארבן, און ס'איז געווען דא א נפילה, וואס טייטש, זי איז געפאלן ליבם, יעצט דארף די טאטע מייבם זיין, דא הייבט שוין אן די עולם טראכטן, אז אפשר איז זי עכט געווען שמעון'ס פרוי, נישט קיין קטנה מיט דרבנן'דיגע שפיל, ס'איז געווען א ריכטיגע זאך, וואס טאמער טאקע ס'איז געווען א ריכטיגע זאך, איז אוודאי טאר ראובן נישט מייבם זיין נישט דעם טאכטער פארשטייט זיך נישט, און אויך נישט די צרה פונעם טאכטער, אזוי ווי מ'האט געזען די משנה, דאס איז די פשוטע ציור פון בתו, און ממילא ביי אזא אופן, ביי א ציור וואס די טאכטער די קטנה איז געפאלן פאר די טאטע, האבן חזל גוזר געווען אז מען טאר נישט מייבם זיין נישט נאר איר נישט, נאר אויך נישט די צרה, און ממילא, זאגט שמואל, האט מען שוין אויך גוזר געווען אז יעדע מאל וואס א מיידל איז ממאן טאר דער מאן וואס זי האט ממאן געווען טאר ער נישט מייבם זיין נישט איר נישט און אויך נישט די צרות. זאגט יעצט די גמרא ווייטער א נייע דין אויך אן ענליכע זאך, אמר רב אסי, צרת איילונית אסורה, ס'טייטש אז שמעון האט חתונה געהאט מיט אן איילונית, איילונית דאס איז א פרוי וואס קען נישט האבן קיין קינדער, און שמעון איז געשטארבן אן קינדער, און ער האט אפאר פרויען אויך די איילונית, איז די איילונית פטר'ט, פארשטייט זיך זי אליין איז מען נישט מייבם ווי מ'האט שוין געזען, נישט נאר זי נאר אויך אלע אנדערע פרויען איז מען אויך נישט מייבם זי פטר'ט אויך אירע צרות, אזוי זאגט רב אסי, שנאמר, און ער לערנט ארויס אין א פסוק, שטייט אין פסוק, והיה הבכור אשר תלד, וואס מען וועט זען, די גמרא אין דף כ"ד דרשנ'ט פון והיה הבכור אשר תלד, פרט לאיילונית שאינה יולדת, אז א איילונית איז מען נישט מייבם, און במילא, דאס איז די איילונית אליין, וואס טוט זיך מיט די צרות? נאר וואס, דא ברענגט מען אריין א יסוד וואס אונז האבן שוין געזען בעצם, אז ברגע וואס איינע פון די פרויען זענען פטור פון יבום, איז פשט אז ס'איז נישט דא די מצוות יבום ביי זיי, זענען זיי א פשוט'ע אשת אח. ס'טייטש די איילונית וואס ס'איז נישט דא מצוות יבום ביי איר, ווי מ'לערנט עס ארויס פון והיה הבכור אשר תלד, איז פשט זי איז אן אשת אח, ווייל אשת אח האט מען נאר מתיר געווען דארט וואו ס'איז דא א מצוות יבום, וואו ס'איז נישט דא א מצוות יבום איז זי אן ערווה, און במילא אז זי איז אן ערווה אלס אשת אח, האט מען דאך געשמועסט אז א ערווה פטר'ט אויך צרות, איז פאר דעם פטר'ט זי אלע אנדערע פרויען אלע אנדערע צרות, ס'טייטש דאס איז אנדערש פון אלע אנדערע ערוות, ווייל ביי אלע אנדערע ערוות איז די ערווה אלעמאל געווען א ערווה, ס'טייטש אז שמעון האט חתונה מיט ראובן'ס טאכטער, ראובן'ס טאכטער איז א ערווה פאר ראובן פון די רגע וואס זי איז געבוירן געווארן, אלעמאל. דא, די איילונית ווערט נאר א ערווה ווייל זי איז א פראבלעם, ס'טייטש ווייל שמעון איז געשטארבן און ס'איז נישט דא קיין מצווה מייבם צו זיין, און במילא ווערט זי אן ערווה אשת אח, ס'טייטש אז אנדערש ווי אלעמאל, מ'וועט שוין זען ווי די נקודה איז נוגע פארוואס מ'ברענגט עס ארויף. מתיב רב ששת, פרעגט יעצט רב ששת א קשיא פון א משנה, די משנה זאגט דא ביי אונז אין יבמות, שלשה אחים נשואין שלש נשים נכריות, דריי ברידערס ראובן שמעון לוי האבן חתונה געהאט מיט דריי פרויען, מען וועט זיי רופן ביי די נעמען ראובן'טע, שמעון'טע, לוי'טע, דריי פרויען, יעצט ומת אחד מהם, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, ועשה בה שני מאמר, איז געגאנגען שמעון און געמאכט מאמר, וואס מיינט מאמר? איז מאמר אז מיר זעהן בהמשך המסכתא, ס'איז א דרבנן'דיגע קידושין. ס'טייטש מדאורייתא ווען ס'שטארבט איינער אן קינדער איז איינע פון די ברודערס דארף מייבם זיין איינע פון די פרויען און דאס מאכט נישט אויס ווער ס'דא א לכתחילה עמיצער די עלטסטע אבער איינע פון די ברודערס דארף מייבם זיין איינעם נישט דא אזאך קידושין יבום ארבעט נישט מיט קידושין נאר ער וואוינט מיט איר און ער נעמט איבער די ברודער אבער פון דעסט וועגן חזל האבן מתקן געווען מאמר אז א ברודער זאל יא קענען גיין צו איינע פון די פרויען איר מקדש זיין און זי ווערט עפעס א שטיקל עפעס א שטיקל חיבור ווערט צווישן זיי מער ווי נארמאל ס'טייטש ער דארף איר שפעטער מייבם זיין אבער עפעס א חיבור האט ער שוין געמאכט מיט דעם וואס ער האט איר מקדש געווען, ס'איז דרבנן'דיגע קידושין דאס הייסט מאמר. איז טאקע געווען אזוי דא, ראובן שמעון לוי האבן דריי פרויען, ראובן שטארבט אן קינדער, שמעון איז געגאנגען און ער האט מקדש געווען ראובן'ס פרוי, ער האט געמאכט מאמר, ומת, יעצט איז שמעון געשטארבן, איז דא די דין, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, טייטש יעצט איז דא צוויי פרויען בעצם וואס מען דארף מייבם זיין אדער חולץ זיין, סיי ראובנטע און סיי שמעונטע, ראובנטע ערשט און נאכדעם שמעונטע, פון דעסט וועגן זאגט די משנה אז סיי ראובנטע און סיי שמעונטע גייט מען נישט מייבם זיין נאר חולץ זיין, פארוואס? ווייל ס'איז א דרבנן'דיגע דין, פון דעסט וועגן איז דא אסמכתא פון א פסוק שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ומת. אחד מהם יבמה יבוא עליה שטייט אחד מי שעליה זיקת יבם אחד ולא זיקת שני יבמים ס'טייטש ווייטער ס'איז נישט קיין דאורייתא'דיגע דין ס'איז א דרבנן'דיגע דין ס'איז אבער ס'איז א אסמכתא פון א פסוק וואס חזל האבן געדרשנט אז די איינציגסטע מאל וואס מ'איז מייבם א פרוי איז ווען ס'איז דא איין זיקה למשל אז ראובן שטארבט אן קינדער ראובנטע האט דא די זיקה פון ראובן און ממילא איינער פון די ברודערס דארפן איר מייבם זיין וואס וועט זיין טאמער שמעון עט איר מייבם זיין איז אוועק די זיקה פון ראובן יעצט איז שמעון, שמעון האט איבערגענומען, יעצט אז שמעון שטארבט אן קינדער, דארף יעצט לוי מייבם זיין די זעלבע ראובנטע, אבער נישט ווייל ראובן, ס'האט גארנישט מיט ראובן, נאר יעצט איז זי שמעון'ס פרוי, שמעון איז געשטארבן אן קינדער, ס'איז א נייע דין, דאס איז ווען ס'איז נישט געווען קיין מאמר, אבער דא וואס איז געשען, שמעון האט געמאכט מאמר, מקדש געווען ראובנטע, און במילא, פון איין זייט, מדאורייתא טאקע, איז נאך אלץ דא די זיקה פון ראובן, ווייל ער האט איר נישט מייבם געווען, פון די צווייטע זייט, איז אויך דא א זיקה פון שמעון, ווייל ער האט איר מקדש געווען, ס'איז דא א געדאפלטע זיקה, ביי אזא אן אופן, האבן חזל מתקן געווען אז מ'איז נישט מייבם, מ'איז נאר חולץ. יעצט דאס איז כלפי ראובנטע, ראובנטע וואס שמעון האט איר מקדש געווען א געדאפלטע זיקה, ראובנטע קען מען נישט מייבם זיין, אבער וואס טוט זיך מיט שמעונטע? שמעונטע האט נאר איין זיקה, שמעון איז געשטארבן, זי איז אלעמאל געווען שמעון'ס פרוי, פארוואס שמעונטע קען מען נישט יעצט מייבם זיין? וקתני עלה איז אויף דעם האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי יוסי, רבי יוסי האט געזאגט, זו היא צרת אשת אח מאב, שאיסור נפילה גרם לה. ס'טייטש די נקודה איז אזוי, די נקודה איז די זעלבע נקודה וואס אונז האבן ארויסגעשמועסט, די פראבלעם פון די צרה פון שמעונטע איז אז זי איז יעצט א צרת ערווה, פארוואס? ווייל ווייטער, ברגע וואס מען לאזט נישט מייבם זיין ראובנטע, ווערט זי א בחינה פון א אשת אח, און אז זי איז א אשת אח, איז פשט אז איר צרה איז אויך פטור פון יבום, און דאס זאגט עס דא, זו היא צרת אשת אח מאב, שאיסור נפילה גרם לה, דא אליין די מעשה דא האט גורם געווען די איסור, ס'טייטש זי איז נישט געווען קיין ערווה פון פריערט, נאר יעצט איז זי געווארן א איסור אשת אח, יעצט איז זי געווארן א ערווה, שלא מצינו בכל התורה כולה כגון זאת, נישט דא קיין שום אנדערע פלאץ וואס מען זעט אזא זאך אז א דרבנן'דיגע פראבלעם זאל אסר'ן אויף די צרות, דאס איז די איינציגסטע פלאץ, יעצט וואס מיינט דאס איז די איינציגסטע פלאץ? ער וויל דאך עפעס ממעט זיין, זו היא למעוטי מאי, לאו למעוטי צרת איילונית דשריא, לכאורה מיינט ער צו ממעט זיין צרת איילונית, ווייל ווייטער, ביי איילונית און דא ביידע איז די זעלבע געדאנק אז בעצם זענען זיי נישט קיין ערוות נאר ווייל מען לאזט זיי נישט מייבם זיין ווערן זיי אשת אח און ממילא די צרות טאר מען אויך נישט מייבם זיין אבער וואס דא שטייט זו היא דאס איז די איינציגסטע פלאץ איז משמע ביי איילונית איז נישט אזוי אז ביי איילונית עט מען יא מעגן מייבם זיין די צרה איז דאך עס א קשיא אויף רב אסי וואס זאגט צרת איילונית אסורה ענטפערט די גמרא לא ס'איז נישט ריכטיג האסט נישט גוט מדייק געווען למעוטי צרת איילונית דאסירא, וואס טייטש אוודאי איז רב אסי גערעכט אז צרת איילונית איז אסורה, איי וואס מיינט ער דא ווען ער זאגט זו היא צרת אשת אח, ער מיינט צו ממעט זיין, ומאי זו היא, זו היא דאיסור נפילה גרם לה צרתה בעיא חליצה, ס'טייטש דא ביי די מעשה וואס שמעון האט מאמר געווען ראובן'ס פרוי ראובנ'טע און שפעטער איז ער געשטארבן א געדאפלטע זיקה, ס'איז דאך א דרבנן'דיגע דין, און אז ס'איז א דרבנן'דיגע דין, חזל, קענען נישט פטר'ן פון יבום און חליצה, זיי קענען סך הכל זאגן מ'זאל נישט מייבם זיין, אבער מ'זאל מאכן חליצה. מה שאין כן איילונית, אפילו חליצה לא בעיא אז אפילו חליצה דארף מען אויך נישט, מאי טעמא פארוואס? ווייל הא דאורייתא הא דרבנן. ביי איילונית איז עס א דאורייתא'דיגע פטור, ס'דא א דאורייתא'דיגע פטור פון יבום, איז דארט איז באמת די איילונית אשת אח, און ממילא באמת אלע אנדערע צרות זענען צרות צו ערווה וואס זענען טאקע פטור פון יבום און חליצה, מה שאין כן דא ביי די געדאפלטע זיקה וואס איז נאר א דרבנן'דיגע דין, איז פון יבום האבן חזל געפטר'ט ס'טייטש חזל לאזן נישט מייבם זיין, אבער חליצה אוודאי דארף מען מאכן. פרעגט יעצט די גמרא א קשיא אויף רב אסי פון אונזער משנה, תנן, האמיר געלערנט ביי אונזער משנה, וכולן, ס'טייטש אלע פופצן עריות, אם מתו, או מיאנו, או נתגרשו, או שנמצאו איילונית, צרותיהן מותרות, ס'טייטש מתו, האמיר געשמועסט, מיינט אז טאמער די פרוי, די ערווה איז געשטארבן

בפירוש נישט ווי רב אסי, ענטפערט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, כאן שהכיר בה, כאן שלא הכיר בה, ס'ווענדט זיך ווען מ'איז געוואויר געווארן אז זי איז אן איילונית, פשט אזוי, רב אסי האט גערעדט ווען הכיר בה, ווען מ'האט גוט געוואוסט אז זי איז אן איילונית, ס'איז נישט געווען קיין סוד, ביי אזאן אופן איז די דין אז זי איז פטור פון יבום, ווייל די פסוק זאגט זי איז פטור פון יבום, און אז זי איז פטור פון יבום איז זי אן אשת אח, און אז זי איז א אשת אח פטר'ט זי אויך די צרות. דאס איז רב אסי. מה שאין כן די משנה, די משנה רעדט זיך שלא הכיר בה, די מאן האט נישט געוויסט צו זי איז אן איילונית, זי איז נאך געווען צו יונג מען האט עס נאך נישט געוויסט, און במילא שפעטער איז מען געוואויר געווארן זי איז אן איילונית, איז פשט די גאנצע קידושין איז געווען קידושי טעות, אז די גאנצע קידושין איז געווען קידושי טעות איז כאילו ס'איז גארנישט געווען, איז כאילו זי קיינמאל נישט געווען חתונה געהאט מיט שמעון איז פארשטייט זיך דארף ראובן מייבם זיין איינע פון די אנדערע צרות, זאגט טאקע די גמרא דייקא נמי, אזוי מדויק אין די משנה, דקתני שטייט שנמצאו מ'איז געוואויר געווארן אז זי איז איילענעס, ולא קתני שהיו, שטייט נישט געווען איינער, מ'איז געוואויר געווארן, ס'איז א נייע ערפינדונג, שמע מינה איז טאקע געדרינגען פון דעם, זאגט יעצט די גמרא, אמר רבא, רבא קריגט זיך אויף רב אסי, און רבא זאגט הלכתא די הלכה איז, צרת איילענעס מותרת, אז די צרה פון א איילענעס מעג מען יא מייבם זיין, ואפילו הכיר בה, אפילו מען ווייסט קלאר ס'איז אן איילענעס אן קיין מקח טעות גארנישט, ואפילו צרת בתו איילענעס. אפילו צרת בתו איילענעס מורא'דיגע ווערטער, ס'טייטש אפילו אז ראובן'ס טאכטער איז אן איילענעס, זי האט חתונה געהאט מיט שמעון, און יעצט שטארבט שמעון און די טאכטער מיט די אנדערע צרות פאלן פאר ראובן, און די דין איז ראובן מעג מייבם זיין די אנדערע צרות, פארוואס? לכאורה איז דא דא צוויי פראבלעמען קודם כל זיין טאכטער איז געפאלן דא, און צווייטנס זי איז אן איילענעס, נאר ווי רש"י ברענגט פון די הלכות גדולות די הסבר אזוי, אז אזוי ווי מ'האט געזען כמה וכמה פעמים אז א צרת ערווה איז נאר א פראבלעם במקום מצוה, ס'טייטש טאמער ס'איז נישט דא די מצוות יבום נאר סתם אזוי, א צרה פון א ערווה איז אוודאי נישט קיין פראבלעם, און במילא זאגט די הלכות גדולות, אן איילעניס, די תורה האט דיך מוציא געווען א איילעניס אז א איילעניס איז פטור פון יבום, איז פשט זי קומט נישט אריין אין בילד, זי בכלל נישט נופלת ליבום, זי איז נישט דא דא, און במילא דאס ווערט גערופן שלא במקום מצוה, זי איז טאקע אן ערווה, אבער ס'איז שלא במקום מצוה, זי האט נישט קיין שייכות מיט די מצוות יבום, און פאר דעם טאקע, די צרה פון אזא ערווה איז אזוי ווי יעדע צרת ערווה שלא במקום מצוה, וואס אוודאי מעג א מענטש חתונה האבן מיט א צרת ערווה שלא במקום מצוה, און דא אויך העט מען מעגן מייבם זיין די צרת הערווה שלא במקום מצוה. איי, זאגט רבא ואלא הא דקתני שנמצאו, האסטעך מדייק געווען שטייט אין די משנה שנמצאו, העסטו מיר וועלן מדייק זיין אז שנמצאו איז דווקא שנמצאו דווקא ביי מקח טעות, זאגט רבא ניין, תני, זאל מען טאקע גורס זיין די משנה שהיו, וואס טייטש ס'דארף נישט זיין א מקח טעות, נאר יעדע איילעניס הייסט שלא במקום מצוה, און ממילא די צרות מעג מען מייבם זיין. זאגט די גמרא, און די גמרא פירט אויס דא להלכה כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, אחת צרת ממאנת, ואחת צרת איילעניס, ואחת צרת מחזיר גרושתו, כולן מותרות. ס'טייטש לגבי די דריי שאלות וואס מ'האט דן געווען די לעצטע פאר בלאט איז סיי א צרת ממאנת וואס שמואל האט געפסקנט אז מ'מאכט א גזירה מ'טאר נישט מייבם זיין זאגט רבא בשם רבי יוחנן מ'מעג יא און זעלבע זאך צרת איילעניס נעמט ער אויך אן דא ווי רבא אז מ'מעג און זעלבע זאך צרת מחזיר גרושתו וואס זיי האבן געהאט אין די פריערדיגע בלאט אז די גמרא איז געבליבן בספק וואס איז די דין ביי דעם פסקנט דא רבי יוחנן אז מ'מעג אוודאי מייבם זיין די צרת מחזיר גרושתו זאגט די גמרא ווייטער תני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך, דא דריי פרויען וואס זענען משמש במוך, מוך דאס איז אזא שטיקל סחורה וואס ס'ווייקט איין די זרע אז די פרוי זאל נישט טראגעדיג ווערן, ווייל טאמער די פרויען די דריי פרויען עלן טראגעדיג ווערן איז עס א סכנה, וועלכע דריי? קטנה, מעוברת, און מניקה, און ער איז מסביר קטנה, שמא תתעבר, ושמא תמות, א קטנה וואס ווערט טראגעדיג, זי קען אפשר טראגעדיג ווערן און זי קען שטארבן פון דעם און במילא איז זי משמש במוך מעוברת לאט מען אויך פארוואס ווייל ס'דא א חשש שמא תעשה עוברה סנדל אפשר אז זי וועט נישט נוצן א מוך עט זי נאכאמאל טראגעדיג ווערן און די צווייטע קינד וועט צוקוועטשן די ערשטע קינד איז דא אזא חשש לאט מען און די זעלבע זאך מניקה א פרוי וואס זייגט איז אויך ס'דא א חשש שמא תגמול בנה וימות טאמער זי וועט נאכאמאל טראגעדיג ווערן עט זי נישט קענען נארמאל זייגן, און איר קינד וואס זי האט וואס זייגט עט שטארבן, און ממילא לאזט מען איר אויכעט משמש זיין במח. זאגט די ברייתא, ואיזו קטנה, וואס מיינט א קטנה? מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד שתים עשרה שנה ויום אחד, פון די עלף ביז די צוועלף, איין יאר, דאס איז א יאר וואס מ'איז א קטנה וואס דעמאלט לאזט מען משמש זיין במח, פחות מכאן, ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת, יונגער פון דעם יונגער פון עלף אדער עלטער פון צוועלף זענען משמש אן א מוך ווייל יונגער פון עלף קענען נישט טראגעדיג ווערן, עלטער פון צוועלף איז נישט דא קיין סכנה, די היתר איז נאר די יאר. דברי ר' מאיר, אזוי זאגט ר' מאיר. וחכמים אומרים, חכמים זאגן, אחת זו ואחת זו, נישט קיין חילוק א קטנה א מעוברת א מניקת, משמשת כדרכה והולכת, קיינער נוצט נישט קיין מוך, און מן השמים ירחמו משום שנאמר שומר פתאים השם, דער אייבערשטער פאסט שוין אויף, און ווי די מפרשים צייכענען צו, אז ס'איז גאר א ווייטע חשש אז די פרויען זאלן טראגעדיג ווערן, ס'איז נארמאל מאכט זיך עס נישט, און ממילא דארף מען נישט חושש זיין, און מען נוצט נישט קיין מוך. יעצט אזוי, מדקאמר, די ברייתא זאגט שמא תתעבר ושמא תמות, אז וואס איז די פראבלעם ביי א מיידל, ביי א קטנה, טאמער זי וועט טראגעדיג ווערן, און אז זי וועט טראגעדיג ווערן איז דא א חשש טאמער זי וועט שטארבן, איז משמע מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה, אז אפילו זי ווערט טראגעדיג איז נישט זיכער זי וועט שטארבן, ס'איז דא אזא זאך אז א קטנה ווערט טראגעדיג און שטארבט נישט, אזוי משמע, אם כן, אויב אזוי, פרעגט די גמרא א קשיא אויף אונזער משנה, מצינו חמותו ממאנת, קען זיין א היכי תמצא מציאות אז א שוויגער זאל ממאן זיין? ותנן, און ביי אונזער משנה איז געשטאנען, אי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ואם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו, וואס טייטש, די משנה האט דאך געזאגט אז ס'איז דא טאמער די פרוי שטארבט אדער טאמער מ'גט זיך אדער טאמער נמצאו אילונית אדער מיאנו, איז ביי די אלע ציורים, היות וואס די פרוי איז געשטארבן צו געגט צו אילונית צו מיאנו פאר שמעון איז געשטארבן, און ממילא ווען שמעון שטארבט מעג ראובן מייבם זיין די צרות אזוי איז געשטאנען אין משנה האט די משנה געזאגט אז ביי א שוויגער אדער ביי א מאמע פון א שוויגער אדער ביי א מאמע פון א שווער איז נישט שייך שנמצאו אילונית פארשטייט זיך ווייל וויאזוי איז זי א שוויגער טאמער איז זי אן אילונית טאמער זי האט נישט געקענט האבן קיין קינדער און די זעלבע זאך איז נישט שייך מיאנו פארוואס האט מען פארשטאנען מיט א פשטות אז מיאון כדי ממאן צו זיין איז מיאון דאך נאר דא ביי א קטנה איז וויאזוי איז א שוויגער א קטנה איז נישט דא אזא זאך אזוי האט מען פארשטאנען יעצט פרעגט די גמרא טאמער ס'איז יא דא אזא זאך אז א קטנה זאל האבן קינדער קען מען טרעפן א היכי תמצא פון א שוויגער וואס איז ממאן וויאזוי אז ראובן העט חתונה האבן מיט א קטנה אזא דרבנן'דיגע חתונה און ס'העט געבוירן ווערן א קינד און ראובן העט נעמען דאס קינד און מקבל זיין קידושין מיט שמעון ס'טייטש העט חתונה מאכן דאס קליין פיצל קינד מיט שמעון קומט אויס ווער איז שמעון'ס שוויגער ראובן'ס פרוי די קטנה און די קטנה איז נאך אלץ א קטנה זי קען נאך ממאן זיין איז יא דא א היכי תמצא פון א שוויגער וואס איז ממאן ענטפערט די גמרא אימא ביסט גערעכט און מ'דארף טוישן די נוסח אין די ברייתא שמא תתעבר ותמות די ברייתא האט נישט געמיינט צו זאגן שמא תתעבר ושמא תמות, ס'איז נישט קיין ספק, טאמער א קטנה ווערט מעוברת, שטארבט זי, איז במילא טאקע נישט דא אזא זאך אז א קטנה האט א קינד, דאמר רבה בר ליואי, גבול יש לה קודם הזמן הזה, אינה מתעברת כל עיקר, אונטער צוועלף ווערט זי בכלל נישט טראגעדיג, תוך הזמן הזה, היא מתה ועוברה מתה, צווישן עלף און די צוועלף שטארבט זי, און די עובר שטארבט לאחר זמן הזה היא חיה ועוברה חיה, שפעטער ווערט זי טראגעדיג נארמאל און יעדער לעבט. איז על כל פנים, זעהט מען טאקע אז א מיידל פון עלף קען נישט האבן קיין קינדער און עס דורך לעבן. פרעגט די גמרא, איני, איז עס דען אזוי? והא תנא רבה בר שמואל, רבה בר שמואל האט געלערנט אין א ברייתא אויף אונזער משנה וואס איז מפרש אונזער משנה, זאגט די ברייתא, אי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ואם חמיו שנמצאו אילונית או שמיאנו, דאס איז די לשון פון די משנה, און די ברייתא לייגט צו א טעם, שכבר ילדו, טייטש ווייל זיי האבן געהאט קינדער, דהייני, ס'קען נישט זיין אז א מענטש'ס שוויגער האט ממאן געווען, ווייל זעהסט דאך אז זי האט געהאט קינדער. יעצט, ווי אונז האמיר געלערנט פשט אין די משנה, האמיר אונז נישט געלערנט שכבר ילדו, אונז האמיר געלערנט און אזוי וואלט געווען אסאך בעסער ווען ס'שטייט שכבר גדלו, ס'טייטש וואס איז די נקודה? די נקודה איז, ס'קען נישט זיין דיין שוויגער האט ממאן געווען, ווייל וויאזוי איז זי דיין שוויגער? זי האט געהאט קינדער, אז זי האט געהאט קינדער איז פשט, זי איז א גדולה, אז זי איז א גדולה קען זי נישט ממאן זיין, דאס איז די נקודה, דאס מאכט אז א פרוי זאל מער נישט קענען ממאן זיין, זי וואקסט אויף, נישט זי האט קינדער, אבער, נישט דאס שטייט דא אין די ברייתא, אין די ברייתא שטייט שכבר ילדו, איז משמע אז דאס איז די גאנצע נקודה, היות וואס די שוויגער האט געהאט קינדער, ברגע וואס א פרוי האט קינדער, קען זי מער נישט ממאן זיין, איז משמע, ס'האט נישט צו טון מיט ווי אלט זי איז, און ס'קען אוודאי זיין אז זי איז א קטנה, זי האט קינדער, און זי קען נישט ממאן זיין. אויב אזוי, האמיר א ראיה לכאורה פון דער ברייתא, אז א קטנה קען האבן קינדער. די גאנצע נקודה איז, אז זי איז ילדו קען זי נישט ממאן זיין, אבער קינדער קען זי האבן. אלא נאר זאגט טאקע די גמרא לעולם, שמא תתעבר ושמא תמות. ביסט גערעכט. אין דער ברייתא דארף מען גורס זיין שמא תתעבר ושמא תמות. ס'קען זיין א קטנה זאל האבן קינדער. ס'קען זיין זי וועט שטארבן, ס'איז א סכנה אבער זי קען האבן קינדער. איי ואלא קשיא הך. אויב אזוי, איז טאקע שווער, וואס זאגט די משנה, אז א שוויגער קען נישט ממאן זיין, טאמער א קטנה קען האבן קינדער, קען זיין אזא זאך א שוויגער זאל ממאן זיין? זאגט די גמרא ניין, אמר רב ספרא, בנים הרי הם כסימנים, וואס טייטש, ווען ווערט א מיידל א גדולה, וואס א גדולה טאר נישט ממאן זיין? ווען זי ווערט צוועלף, און זי ברענגט סימנים, זי ברענגט שתי שערות. זאגט רב ספרא, דאס איז ביי א נארמאלע מיידל, אבער אז א מיידל האט א קינד, דאס אליין איז די גרעסטע סימן אין די וועלט אז זי איז א גדולה, אפילו אין די יארן איז זי יונג, אז זי האט געהאט א קינד איז זי א גדולה, און ממילא ברגע וואס א מיידל האט א קינד איז זי א גדולה קען זי נישט ממאן זיין, איז טאקע נישט דא אזא זאך אז א שוויגער וואס די שוויגער האט דאך געהאט א קינד האט ממאן געווען, ואית דאמרי, זאגט די גמרא א צווייטע גירסא רב ספרא, לויט די ערשטע גירסא האט רב ספרא געזאגט בנים הרי הם כסימנים, לויט די צווייטע גירסא זאגט ער בנים עדיפי מסימנים, ס'דאך בעסער פון סימנים, למאי נפקא מינה? וואס איז א נפקא מינה? זאגט די גמרא ווייל דאפילו לרבי יהודה דאמר עד שירבה השחור בבנים מודה, ס'טייטש ס'דא א רבי יהודה אין מסכת נדה אז אפילו א מיידל וואס האט געברענגט שתי שערות קען נאך אלץ ממאן זיין ביז ווילאנג ס'איז נישט ירבה השחור ס'זאל דא זיין אסאך האר, איז דא איז רבי יהודה מודה דאס איז ביי א נארמאלע מיידל אבער א מיידל וואס האט א קינד, א קינד איז דאך מער פון סימנים, א קינד ווערט זי גראד א גדולה זי קען גראד מער נישט ממאן זיין, ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים, רב זביד זאגט אביסל אנדערש, רב זביד זאגט אז נישט פשט א מיידל וואס האט קינדער מיט דעם ווערט זי א גדולה, ניין, וואס מאכט איר א גדולה, די שתי שערות, די סימנים, נאר וואס אז זי האט געהאט א קינד איז א סימן אז זי האט סימנים, ווייל מען קען נישט האבן קינדער אן קיין סימנים, אזוי זאגט רב זביד, נאר וואס, אונז ווייס מען אז א מיידל אונטער די צוועלף וואס ברענגט סימנים, איז די סימנים גארנישט, ס'טייטש ס'דארף זיין ביידע סיי סימנים און סיי צוועלף, אויב אזוי, לויט רב זביד, א מיידל וואס האט א קינד פאר די צוועלף, זאגט רב זביד ס'א סימן אז זי האט סימנים, איז וואס? סימנים פאר די צוועלף איז גארנישט, זאגט טאקע רש"י אז מ'העט מוזן זאגן לויט רב זביד אז רב זביד האלט ווי די מאן דאמר וואס האלט אז סימנים פאר די צוועלף איז יא עפעס, על כל פנים פרעגט די גמרא ונבדוק, וואס זאגט רב זביד, אז א מיידל האט געהאט קינדער איז א סימן זי האט סימנים, זיי בודק צו זי האט סימנים צו נישט, וואס דארפסט דיך באנוצן מיט דעם אז זי האט געהאט א קינד? ענטפערט די גמרא חיישינן שמא נשרו, ביסט חושש טאמער זי האט געהאט סימנים, די האר, די שתי שערות, און ס'איז נשרו, ס'איז אויסגעפליקט געווארן. זאגט די גמרא הניחא למאן דאמר חוששין, אלא למאן דאמר אין חוששין, מאי איכא למימר, ס'איז דא א מחלוקת אין נדה צו מ'איז טאקע חושש אז האר איז אויסגעפליקט געווארן צו נישט, לויט די מאן דאמר אז מ'איז נישט חושש, וואס איז די תירוץ? ענטפערט די גמרא אפילו למאן דאמר אין חוששין משום צער לידה חיישינן, ס'האט זיך נארמאל טאקע ביי א מיידל איז מען נישט חושש ס'איז געווען האר, ס'איז אויסגעפליקט געווארן, אבער דא זי האט געהאט קינדער, די קינדער צער לידה איז אוודאי קען גורם זיין אז די האר זאל אויסגעפליקט ווערן, אפילו יענער מאן דאמר איז אויך מודה דערצו.